ער רעדט אז פאר ער רעדט בעיקר וואס שטייט מבאר זיין וואס שטייט אין זוהר אז די מצות יחוד איז די די ענין פון יחוד הוויי ואלוקים אז די מצוה פון ליחדו איז אז מייחד זיין די צוויי שמות הוויי און אלוקים און פריער איז מבאר וואס זיינען די צוויי שמות הוויי מיט אלוקים הוויי איז דאס סובב כל עלמין דער אור הסובב כל עלמין און אלוקים דאס אור הממלא כל עלמין. איז דער ענין וועלכן מיר האלטן איצטער איז ער רעדט אז ס'פאראן א חילוק אין דער אופן ההתהוות ווי דער וועלט שאפט זיך מצד אור הסובב כל עלמין, און דער אופן ההתהוות ווי דער וועלט שאפט זיך מצד אור הממלא כל עלמין. ס'הייסט אור הסובב כל עלמין באופן כללי מיינט אז ס'לייכט דער מדריגה אז ס'לייכט דער אייבערשטער דער אייבערשטער כמו שהוא אן א צמצום. דער אייבערשטער איז אין סוף, תכלית הבלי גבול, און בשעת דאס איז מאיר, דאס לייכט בגלוי אן א צמצום, דאס ווערט אנגערופן דער אור הסובב כל עלמין, עס ווערט אנגערופן אור הסובב כל עלמין ווייל דער אור איז זיך נישט מצמצם לפי ערך העולמות, און סא סא סא אזא מין סארט אור וואס א נברא קען עס נישט פילן, ווייל א נברא איז דאך א דבר מוגבל, א נברא איז דאך א מוגבל'דיגע זאך, גבול קען נישט פילן א ענין וואס האט נישט קיין שום הגבלות, קיין שום הגדרות, א דבר מוגבל קען נישט מרגיש זיין דעם אור הבלי גבול. דעם אור אין סוף פון אלוקות, און דערפאר רופט מען עס אן אור הסובב כל עלמין, ווייל דא רעדט זיך דער מדריגת האור וואס איז נישט נצטמצם געווארן לפי אופן ולפי ערך הנברא, און דאס איז געבליבן תכלית ה, תכלית הבלי גבול תכלית האין סוף, ס'איז נישט נצטמצם געווארן אויף צו זיין לפי ערך אז די נברא זאלן קענען האבן א תפיסה אין דעם אור, ווערט עס אנגערופן סובב כל עלמין, נישט סובב, אבער סובב כל עלמין מיינט נישט אז ער געפינט זיך נישט בתוכיות פון די נבראים, אקעי דאס רעדט ער פריער, איך בין נישט צוריק.

ווי קען ווערן א וועלט, א וועלט וואס איז א מוגבל'דיגע וועלט, ווי קען דאס ווערן פון דעם, פון דעם אור האין סוף פון דעם אייבערשטן? ווייל יעדער, די שאלה אין דעם איז, יעדער נברא האט זיך דאך א חיות מוגבל, מען זעט, מען זעט, איך חזר איבער אפאר זאכן, איך ווייס אויב עס איז שוין דורך גערעדט געווארן אין פריערדיגע שיעורים, איך זאג עס נאר בקצרה, אז מען זעט א נברא, יעדער נברא האט זיך דאך א מוגבל'דיגע מאס חיות וויפיל ער האט. א צומח האט אין זיך דער כח פון וואקסן, און יעדער נברא האט אין זיך א געוויסער סארט מוגבל'דיגע חיות, איז אויב אויב זיין לעבעדיגקייט, זיין ענערגיע וואס ער האט, איז א מוגבל'דיגע זאך, מוז עס זיין אז די זאך וואס באלעבט אים איז דאך א דבר מוגבל. ער איז דאך אליין א דבר, ער האט אין זיך נאר א חיות מוגבלת, איז בהכרח אז דער זאך וואס באלעבט אים, וואס גיט אים קיום, מ'זעט דאך א טיש, א טיש האט דאך א מאס וויפיל קיום ער האט, ווי לאנג ער קען עקזיסטירן, ווי לאנג, וואס פאר א תכונות ער האט, וואס פאר וואס פאר א חושים ער האט, וואס פאר א מציאות איז פאראן אין אים, איז דאך אלס בהגבלה, מוז דאך זיין אז דער ענערגיע, פארוואס איז ער א דבר מוגבל, ווייל דער ענערגיע וואס באלעבט אים, וואס באוועגט אים, וואס האלט אים אויף, איז א מוגבל'דיגע ענערגיע, און ער גיט אים נאר ענערגיע נאר אויף דעם מאס, דער מאס וויפיל דער שולחן האט, און מוז דאך זיין אז דער חיות איז א חיות מוגבל. איז יעדער חיות א חיות מוגבל, איז בהכרח אז דער אייבישטער זאל זיין מחיה די וועלט, מוז מען זאגן אז דער אייבישטער האט זיך מצמצם געווען, דער אור אלקי האט זיך מצמצם געווען אויף צו אנקומען לפי ערך הנבראים. דאס איז בפשטות, דאס איז דער אלטער רבי אז דער צמח צדק זאגט אז ס'איז פאראן דער התהוות ווי דאס איז מצד הסובב כל עלמין, אז ס'איז פאראן דער אייבישטער אן א צמצום איז מהווה דער מוגבל'דיגער וועלט, ווי דאס ווערט נתהווה מצד דעם אור אלקי וואס האט קיין וואס איז תכלית הבלי גבול. הגם דער אור האלקי איז זיך אינגאנצן נישט נתצמצם געווארן און עס איז געבליבן תכלית האין סוף, תכלית הבלי גבול, אף על פי כן ווערט פון אים א וועלט וואס איז א מוגבל'דיגע וועלט, און וואס באלעבט די וועלט א חיות וואס האט קיין הגבלה נישט. און די שאלה איז ווי אזוי פון א דבר בלתי מוגבל פון א חיות אין סוף קען ווערן א מוגבל'דיגע וועלט, אויף דעם זאגט ער ווייל דער אייבערשטער דער חיות איז בלתי מוגבל, דער אייבערשטער איז אין סוף און ער איז כל יכול, איז מי יאמר לו מה תעשה, מען קען נישט פרעגן קיין קשיות אויפן אייבערשטן. דער אייבערשטער דארף נישט פונקציאנירן אין א וועג וואס מיר קענען פארשטיין, מיר קענען אים נישט פארשטיין, ממילא איך ווי ער, עס קען זיין אז דער אייבערשטער איז טאקע תכלית האין סוף, און ער איז זיך אינגאנצן נישט נתצמצם, ער בלייבט אין זיין אייגענע אין סוף, אין זיין אייגענע אין סופיות, און אף על פי כן ווערט פון אים א מוגבל'דיגע וועלט, ווערט פון אים א וועלט וואס האט אין זיך נאר צען ספירות, דאס דאס איז איז על כל פנים ווי דער התהוות, ווי דאס איז מצד הסובב כל עלמין איז אזא מין סארט התהוות וואס אין דער וועלט איז אינגאנצן מצד, אין דער וועלט איז אינגאנצן נישט נרגש דער מקור דער אור וואס איז מחיה די וועלט. דער אור המחיה וואס גיט לעבן, וואס באלעבט די וועלט, וואס באשאפט די וועלט איז תכלית האין סוף, און דער וועלט וואס ווערט פון אים איז א וועלט מוגבל. דאס איז ווי דער אופן ווי איז סובב מהווה וועלט, דאס איז בדרך, עס ווערט אנגערופן בדרך סיבה, וויבאלד דער אייבערשטער איז א כל יכול קען ער מאכן די וועלט, הגם אז דער וועלט האט קיין שום, ס'האט קיין שום הסבר נישט ווי עס ווערט א וועלט פון א זאך וואס האט קיין הגבלות נישט.

איך קום, דער חיות אלוקי וואס איז מהווה די וועלט און מחיה די וועלט, קומט אין א מצומצם'דיגע אופן אין א וועג וואס דער וועלט קען אים האבן, דער וועלט קען אים אנטהאלטן. דער עילה איז משפיע אויפן עלול אין א וועג וואס דער עלול נעמט אריין אין זיך דעם עילה, און דאס איז דער עילה, דער מקור, ער איז א לעבעדיגע זאך, דער אלוקות איז חיים, אלוקות איז תכלית החיים. ווי לעבט א וועלט? אלוקות איז א זאך וואס איז, אתם ה' אלוקיכם חיים, דער אייבערשטער איז, אלוקות איז אמת און חיים און חי וקיים לעד. ווי געפינט זיך א וועלט? ווי איז א וועלט קיים? ווייל אלוקות געפינט זיך אין אים, ווייל אלוקות באלעבט אים. ווי קען אלוקות באלעבן א מוגבל'דיגע וועלט? ווייל אלוקות איז זיך נתצמצם אויף צו קומען אין א פארם פון א מוגבל'דיגע לעבן. דאס איז דער חיות, דער אור הממלא כל עלמין, דער חיות וואס קומט אין א וועג פון התלבשות דרך עילה ועלול.

ער זאגט אז דער חלק אין דער נברא וואס דער נברא ברענגט ארויס אלוקות, דער חלק פון דער נברא וואס דער נברא האט אין זיך איז אין אים איז נרגש געטליכקייט, דער נברא ברענגט ארויס אלוקות, דאס קומט מצד הממלא כל עלמין. ווייל וואס מיינט דאס אז דער נברא ברענגט ארויס אלוקות, אז דער נברא האט אין זיך אלוקות, דאס מיינט אז אין דער נברא אין זיין מציאות איז מלובש א חיות אלוקי, ווי חסידות למשל זאגט אז אז זאגט פון דעם וואס מים איז יורד מגבוה לנמוך איז אין דעם דריקט זיך אויס חסד דעם אייבערשטנ'ס מידת החסד. איז ס'פאראן א נקודה אין מים וואס מים ברענגט ארויס א געוויסע ענין אלוקי? מים ברענגט ארויס א געוויסע, אין וואס פאר א אופן ברענגט ארויס מים ענין אלוקי? דאס איז דער אייבישטער'ס בלי גבול, דאס איז דער אייבישטער'ס אין סוף, דאס דריקט זיך נישט אויס אין מים, מים איז נישט אין סוף, מים איז א דבר מוגבל. מים דריקט אויס א זאך לפי וואס מים דריקט אויס, א געוויסע מוגדר'דיגע ציור'דיגע זאך. און מים דריקט ארויס דעם אייבישטער'ס מידת החסד. ד איז וויבאלד אז מען זאגט אז מים דריקט ארויס ענין אלוקי, מוז דער ענין אלוקי וואס מים ברענגט ארויס זיין אזא מין סארט ענין אלוקי וואס איז מצוייר און מוגבל לפי ערך די מציאות פון מים. אז מען זאגט א מושג פון אז מען זאגט מה רבו מעשיך השם מה גדלו מעשיך השם, אז מען זעט נפלאות נפלאות הטבע ברענגט עס ארויס דעם גדלות אין אלוקות. איז דער גדלות אין אלוקות וואס מען האט ארויס פון נפלאות הטבע איז דאס א גדלות ווי נפלאות הטבע ברענגען ארויס אלוקות. זעט מען נישט דארט דעם תכלית האין סוף פון אלוקות, די אייבישטער'ס תכלית הבלי גבול, דאס נפלאות הטבע ברענגען, האבן, נפלאות הטבע זענען דאך א דבר מוגבל, ברענגט עס נישט ארויס דעם אייבישטער ווי דער אייבישטער האט קיין הגבלות נישט, נישט דאס זאגט טבע, טבע איז א זייער א שיינע זאך, עפעס א מורא'דיגע זאך, מען ברענגט ארויס ווי דער אייבישטער וואס האט עס געמאכט איז א מורא'דיגע בעל חכמה מיט בעל מידות, איך ווייס. דאס וואס דער נברא ברענגט ארויס מוז דאך זיין א געוויסער מוגבל'דיגער מושג וואס דער נברא וואס איז א מוגבל, א דבר מוגבל, קען עס ארויסברענגען. און דאס ווערט אלץ אנגערופן ממלא כל עלמין. דאס איז דער ענין אז נבראים מיט זייער ציור, נבראים מיט זייער פערזענליכקייט, יעדער נברא ברענגט מיט זיך ארויס א געוויסער ענין אלוקי, איז ווייל דער אייבערשטער האט מצמצם געווען זיין אור אין א וועג אז א נברא מוגבל זאל אים קענען ארויסברענגען. א נברא און א ציור מוגבל, און א געוויסער ערשיינונג, א מוגבל'דיגע ערשיינונג, זאל זיך קענען אויסדרוקען א געוויסער מעלה פון אלוקות. דאס וואס איז דא בכלל אזא מושג וואס הייסט א מעלה פון אלוקות, און דאס קען זיך אויסדרוקען דורך א נברא מוגבל, דאס איז מצד דעם וואס דער אייבערשטער האט זיך מצמצם געווען, דאס ווערט אנגערופן ממלא כל עלמין. איז דעם, איז פאראן דעם נקודה אין יעדע נברא וואס ער ברענגט ארויס א געוויסע ענין אלוקי. ער האט אין זיך א ג, ער קען זיין א דוגמא פאר ענין אלוקי, מען קען דורך אים האבן א הכרה אין אלוקות, און דאס ווערט מצד דעם ממלא כל עלמין, ווייל דער אייבערשטער, דער אור אלוקי איז זיך מתלבש אין א וועג אז דער נברא זאל אים ארויסברענגען. דערנאך איז אבער פאראן אין יעדער נברא אויכעט א געוויסער זאך וואס, דער זאגט, דער חומר פון דער נברא, דער גוף פון דער נברא, וואס אין דעם, אין דעם חומר פון דער נברא ברענגט זיך נישט ארויס אלוקות אין דעם חומר פון דער נברא, אין דעם עצם ישות, אין דעם ממשות פון דעם נברא, אין דעם גוף זיינע, דאס ברענגט נישט ארויס קיין שום ענין אלוקי. יעדער, אלע ביאורים וואס מ'זאגט אויף נפלאות הטבע, און פון וואנען זעט מען נישט פון דעם חומר וישות הדבר, פון דארטן זעט מען נישט אלוקות. וואס ס'ברענגט ארויס אלוקות איז אין דעם אין דעם תוכן וואס איז דא אין דעם ענין, דעם נפש וואס מ'זעט אין דעם ענין, נישט אין דעם גוף וחומר פון דעם ענין. מ'זעט די שיינקייט, מ'זעט. מען זעט א פנימית'דיגע תוכן אין א ענין, דאס ברענגט ארויס אלוקות, אבער דער עצם חומר פון דער זאך, דער עצם ישות פון דער זאך, מצד דעם נקודה האט עס נישט, ברענגט עס גארנישט נישט ארויס, ס'איז גלאט א זאך, ס'איז גלאט א פיזישע זאך, איז דעם נקודת החומר האט, קען נישט קומען מצד דעם ממלא כל עלמין. מצד דעם ממלא כל עלמין איז דער גאנצער אופן ההתהוות פון דעם ממלא כל עלמין איז, וואס ווי באוועגט דער אייבערשטער דער וועלט, דורך דעם וואס ער איז זיך מתלבש אין דער נברא, דאס הייסט ער קומט אן אין דער מציאות הנברא, איז אויב דער אייבערשטער קומט אן אין דער מציאות הנברא מוז עס זיין אז דער נברא האט אין זיך א ענין אלוקי, דער נברא האט אין זיך געטליכקייט, איז במילא ווערט אזא מין סארט נברא וואס האט עפעס א שייכות וואס ברענגט ארויס אלוקות, א נברא וואס האט א שייכות מיט אלוקות. און מצד מצד דעם ענין פון ממלא כל עלמין וואלט נאר געווארן דעם ענין אין נבראים וואס זיי דריקן אויס געטליכקייט, וואס זיי ברענגן ארויס געטליכקייט, אבער דער ענין אין נבראים וואס זיי ברענגן גארנישט נישט ארויס, ס'איז גלאט א זאך. מען זאגט א דבר חומרי א גשמי, מען זאגט ס'איז א פיזישע זאך, דארט אז מען הייבט אן זאגן דער תוכן פון א זאך, דער עומק, דאס איז שוין נישט די גשמיות פון דער זאך, דאס איז שוין נישט די גוף זיינע, דאס רעדט מען שוין א תוכן, אז מען הייבט שוין אן רעדן א תוכן פון א זאך, איז דער תוכן פון א זאך, דער פנימיות, דער נושא הענין, דאס קען שוין זיין.

אז ס'האט אין זיך א געוויסער געדאנק, ס'האט אין זיך א געוויסער א געוויסער נושא, א געוויסער תוכן, דאס שוין דער נפש וואס איז דא אין דער טיש, אז מען זעט שוין א דבר תוכני, דאס קען שוין זיין א דוגמא און מגלה זיין אויף עניינים שלמעלה. אז מען זאגט למשל מים יורדים מגבוה לנמוך, מען זאגט, מען זעט מים זענען א זאך וואס זיי רינען און זיי זוכן אלעמאל גיין צו א נידעריגערע זאך, זיי זוכן אלעמאל אז ס'איז דא א נידעריגערע פלאץ די וואסער וועט גלייך אראפפליסן אויף צו גיין צו די נידעריגע פלאץ. פון דעם זעט מען דער אייבערשטער איז א משפיע טוב וחסד, דער אייבערשטער איז א משפיע, דער אייבערשטער האט אין זיך א מידת החסד אויף צו אויף צו להש אויף צו אויף צו משפיע זיין צו נידריגע, דער ענין דאס דער עצם חומר פון מים וואסער גיבט עס נישט ארויס, מען מען זעט מען זעט א געוויסער תוכן אין דעם ערשיינונג, מען זעט א געוויסער געדאנק אין דעם ערשיינונג, דאס הייסט מען זעט א נפש דא אין דעם ערשיינונג, אבער אין דעם גוף אין דעם פיזישן טעכנישן זייט פון דעם דארטן איז גארנישט נישטא. אז אימיצער וועט קוקן מיט מיט מיט ווי זאגט ער מיט מיט מיט א בהמה'שע אויג און זען נאר די טעכנישע זייט פון דעם אז וואסער גייט, וועט נישט זען קיין ענין אין דעם, און וועט נישט זיין קיין וועט נישט זיין קיין געדאנק, וועט ער נישט האבן וועט ער נישט קענען ארויסברענגן זען אין דעם חסד דאצילות, זען זען אין דעם די אייבערשטנ'ס חסד. אז מ'זעט גלאט אזוי וואסער פליסט און וואסער פליסט, דאס קען נישט זיין א דוגמא אויף למעלה, אז מ'זעט אז וואס וואסער פליסט פון אויבן אראפ, מ'נעמט דעם תוכן פון דעם אז דאס איז ווייל מ'זעט אין דעם א געוויסער א געוויסער נקודה וואס א נקודה פון השפעה מעליון לתחתון, און דאס קען שוין זיין א דוגמא אויף עניינים שלמעלה. איז אז מען זאגט אז מצד ממלא כל עלמין יעדער נברא האט אין זיך א ענין אלוקי, אלוקות איז מלובש אין דעם נברא, דאס הייסט אז יעדער נברא האט אין זיך א שייכות מיט געטליכקייט, און יעמאלט וואלט נאר געווארן דעם חלק פון דער נברא וואס האט א שייכות מיט געטליכקייט. אבער דאס דער חלק פון דער נברא וואס דריקט ארויס עפעס, וואס ברענגט ארויס אלוקות, אבער דער חומר פון דער נברא, דער גוף פון דער נברא, וואס ברענגט נישט ארויס קיין העכערע זאך, עס איז גלאט אזוי א גוף, א חומר, איז דאס קען נישט ווערן מצד ממלא כל עלמין. מצד וואס ווערט דער חומר? דער חומר האט דאך נישט קיין המשך צו, דער חומר ברענגט דאך גארנישט ארויס, דער חומר איז נישט קיין כלי אויף א ענין. דער חומר איז דאך נישט קיין כלי, עפעס, ס'איז א זאך, ס'איז א פיזישע זאך, און פון וואנען שטאמט דאס, ווי איז דאס געווארן? דאס איז געווארן ווייל דער אייבערשטער איז כל יכול, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט אז דער זאך זאל ווערן, איז וויבאלד דער אייבערשטער איז א כל יכול און איז תכלית האין סוף, איז הגם אז דער זאך האט נישט קיין שייכות מיט אלוקות, אף על פי כן אז דער אייבערשטער האט עס געוואלט איז דאס געווארן. דאס איז דער חומר פון דער נברא. דאס איז פארשטאנען וואס איך זאג? איז וואס מ'האלט ממש אינמיטן א ענין, כ'ווייס נישט צו מ'זאל. אה, מ'קען צוריק גיין אביסל? אקעי, מ'וועט אנהייבן פון והענין, רק ש, דא הייבט זיך אן רק ש באמת. והנה, זאגט ער אזוי, כי בכל נברא יש חומר וצורה, כי גם מלאכים יש להם גוף כמו שכתב הרמבן, אפילו מלאכים, יעדער נברא האט א גוף, כמו והצורה שהיא הנפש נמשכת מבחינת הממלא הנל, אבל להיות התהוות החומר בבחינת יש, דער חומר ס'איז דער גוף פון דער זאך, אי אפשר להיות בשום אופן על ידי השתלשלות עילה ועלול, כי מטבע העלול להיות כלול בעילתו, בביטול, ולא להיות בבחינת יש.

און אויכעט ער זאגט אז אויכעט די נבראים די ספירות וואס עיקר מהותם איז וואס זיי זענען בטל צו אלוקות אויך זיי האבן א גוף זיי האבן אויכעט א חומר לפי ערכם דאס איז וואס ער זאגט דא און זייער גוף קען נישט ווערן פון ממלא כל עלמין מ'האט עס געלערנט לעצטע מאל איבער רעדן איבער גיין פשוט די שורות. להיות התהוות החומר בבחינת יש להיות בשום אופן על ידי השתלשלות עילה ועלול כי מטבע העלול להיות כלול בעילתו בביטול ולא להיות בחינת יש אלא על ידי אור הסובב שהוא כל יכול נאר מצד דעם נאר קען ווערן א יש וכן אפילו בספירות להיות התהוות החכמה בחינת יש עד שיתמשך אחר כך ממנה החסד אי אפשר להיות מצד הממלא בחינת עילה ועלול שמטבע העלול להיות בטל בעילתו אלא על ידי הסובב הוא רצונו יתברך. אקעי, דאס דאס זאגט מען בנוגע ספירות שלמעלה, ספירות שלמעלה זענען אזעלכע סארט מהויות וואס זייער עיקר מהות איז וואס אין זיי איז נרגש דעם אייבערשטן וואס האט זיי געמאכט, כל מהותם איז אויף צו זיין בטל צו זייער מקור. און ער זאגט אז אפילו די נבראים וואס זייער גאנצער מהות איז זיין בטל צום אייבערשטן זיי האבן אויכעט א נקודת החומר, און לפי ערך זייער מהות האבן זיי א נקודת החומר, וואס איז די נקודת החומר פון די נבראים וואס עיקר מהותם איז צו זיין בטל צו אלוקות, דער חומר זייערער איז וואס זיי האבן א תכונה צו משפיע זיין. צו משפיע זיין צו נידעריגער, זאגט ער, ספירת החכמה שלמעלה איז בתכלית הביטול צו אלוקות. זי שטייט אונטער ביטול מוחלט און כל עניינה איז צו דערהערן ווי דער אייבערשטער איז די מקור הכל, זי האט נישט קיין אייגענער וועזן, אבער אף על פי כן דעם הכרה גופא אז דער אייבערשטער איז די איינציגער וועזן, חכמה האט אין זיך די תכונה אז זי וויל עס משפיע זיין, זי איז דאס מאיר צו די נידעריגע ספירות. זאג, דער נקודה אז חכמה איז מאיר צו די נידריגע ספירות, דאס איז די חומר, דאס איז די נקודת הישות וואס איז דא אין חכמה. און אויב חכמה וואלט נאר געווען מצד ממלא כל עלמין, וואלט נישט געקענט אין איר זיין דעם תנועה פון משפיע זיין. איז דער נקודה וואס חכמה האט צו משפיע זיין צו נידריגער, וואס איז א ישות לגבי איר מהות, וואס לגבי איר ביטול, איז דער נקודת ההשפעה פון חכמה, א נקודת הישות, איז דאס דארף ווערן פון סובב כל עלמין.

דער נברא ווערט, מען זאגט, ווייל דער אור אלוקי איז נתצמצם געווארן אין א וועג אז ער זאל קענען באלעבן דעם ענין. ווי קען דער אור אלוקי נתצמצם ווערן אין א וועג וואס ער זאל קענען באלעבן דעם ענין, ווייל דער ענין קען באנעמען געטליכקייט, דער ענין קען באנעמען חיות אלוקית. אויב דער ענין קען נישט באנעמען חיות אלוקית, קען דער אור אלוקי נישט נתלבש ווערן אין דעם ענין. זאג, אזוי ווי מען זאגט, אזוי ווי מען זאגט, איז מסביר עפעס א סברא א, א רב איז משפיע א שכל צו תלמידים, איז אויב דער תלמיד האט נישט, דער תלמיד קען נישט פארשטיין, קען דער רב נישט מלבש זיין דער סברא אין דעם שכל התלמיד. השפעה, התלבשות מיינט אז דער רב גיט צו פארשטיין א זאך אין א וועג וואס די מקבלים פארשטיין, זיי נעמען אריין אין זיך דעם זאך. איז נישט נוגע אז דער רב איז א גוטער בעל מסביר, דער תלמיד דארף זיין אזא מין סארט תלמיד וואס קען נעמען א ענין, אויב דער תלמיד קען נישט נעמען א ענין וועט ער קענען משפיע זיין פון היינט ביז מארגן מצמצם זיין דער בעסטער בעל מסביר אויף דער וועלט, אויב דער תלמיד קען נישט מקבל זיין א ענין וועט ער נישט קענען מסביר זיין די זאכן, מען קען נישט מסביר זיין צו א דומם א זאך. בשעת דער תלמיד איז א בעל שכל, ער קען פארשטיין א דבר שכל, איז דארף דער רב. דארף גוט מסביר זיין, אראפטראגן דאס אז דער תלמיד זאל עס קענען פארשטיין, ער זאגט דער אייבישטער איז דער גרעסטער בעל מסביר, קען מוריד זיין דעם חיות און מצמצם זיין דאס אין א וועג אז אפילו א נברא שפל זאל קענען זאל קענען האבען א תפיסה אין אלוקות, אפילו א נברא שפל מים זאל קענען ארויסדריקען א ענין אלוקי. דער כח ההשפעה שלמעלה זאל קענען זיך אויסדרוקן אפילו אין א גאר נידעריגע משל. ער זאגט, אבער א דבר גשמי איז נישט שייך עס צו נעמען א ענין. ער האט נישט די כלים צו נעמען, ער איז נאר וואס ער איז. ער האט נישט קיין כלי קיבול וואס וועט העלפן צמצומים. מצמצם זיין פון היינט ביז מארגן אילולא מצמצם נאך א גרעסערע צמצום, מלבש זיין אלוקות טיפער. מלבש זיין אלוקות אבער דער מקבל דארף דאך האבן א נקודה אין זיך וואס ער קען נעמען, וואס ער הערט. ער נעמט א ענין, א גשמי איז דאך אזא מין סארט זאך, ער נישט, ער נישט קען, ער נעמט נישט, ער ברענגט נישט ארויס דעם ענין, ער איז וואס ער איז, און דאס ער איז נאר וואס ער איז, ער איז אזוי ווי א, אזוי ווי א דומם, מען קען נישט נישט מסביר זיין א דומם א זאך, ער האט עס נישט, ער האט, אויב ס'איז נישט אים האט ער עס נישט, ער איז וואס ער איז, ער איז, ער איז, ער איז זיין גוף און דאס איז דאס. איז א גשמי האט נישט קיין כלי קיבול אויף צו באנעמען א ענין, ער, ער איז זיין חומר, מער פון זיין חומר איז נישטא ביי אים, און וואס וועט העלפן אז השתלשלות עילה ועלול לריבוי רבבות מדריגות?

אלוקות איז איז א ענין, איז הפשטה. זאגט א נברא מים דאצילות, מים וועט ארויסברענגען מידת ההשפעה שלמעלה. דארף מים קענען אויסדריקען א געוויסער ענין. אבער אויב איז אז מען רעדט דעם נקודה וואס מים ברענגט ארויס עפעס, עס קען אויסדריקען א געוויסער געדאנק, רעדסטו שוין דעם נפש פון די מים, דער נושא פון מים, דער דער דער דער תוכן פון מים, נישט די עצם חומר פון פון די וואסער. רעדט חומר רעדט ער די עצם פיזישקייט פון דער זאך, דער טעכנישער זייט פון דער זאך.

ער איז זיין מציאות און דאס איז דאס, ס'איז א חומר. איז אויב אזוי ווי קען ער ווערן בכלל פון אלוקות? ווי קען דער אור אלוקי מהווה זיין אז דער גשמי קען נישט פילען א זאך וואס איז נישט ער איז ווי קען ער ווערן מצד אלוקות? אז מען זאגט התהוות פון התלבשות מיינט דער אור אלוקי האט זיך מצמצם געווען ביז אז דער נברא פילט אז עס איז דא אלוקות, ממילא ווערט דער נברא, ווי אין התהוות שווער צו פארשטיין ווי דאס ווי דער התהוות ווערט מצד דעם נקודה פון התלבשות, מ'זאגט למשל חיות, דער אלוקי איז זיך מצמצם אין א וועג אז דער נברא האט אים, במילא לעבט ער, ווייל חי אלוקות איז חיות, נישטא קיין אנדערע חיות, ווי לעבט דער נברא ווייל דער נברא האט אין זיך חיות אלוקי, דארף דער נברא קענען האבען אין זיך חיות, אויב דער נברא האט נישט קיין חיות אלוקי וועט ער נישט לעבען.

דאס איז נישט קיין רעגולער השתלשלות עילה ועלול, דאס דאס קען דאס דארף נישט ווערן דאס דארף נישט האבן קיין התהוות יש מאין ואפס המוחלט ווייל חכ א דער תוכן פון שכל איז דער זעלבער ת ת חכמה דאצילות עס נשתלשל בהשתלשלות גדולה קען פון אים ווערן דער מושג פון שכל אבער אור גשמי פיזישע ליכטיגקייט, נישט קיין, עס איז נישט קיין, נישט דער תוכן פון, דער תוכן, דער ענין פון ליכטיגקייט איז אז מען האט אין זיך קלארקייט אז מען זעט דער אמת. איז חכמה דאצילות ביי אים לייכט דער תכלית האמת, דער בלי, דער תכלית הבלי גבול פון דער, דער אמת פונעם אייבערשטן לייכט אין חכמה דאצילות, תכלית האמת. א חכמה פון א מענטשן איז אויכעט זיין ענין פארשטיין דעם אמת. נאר אוודאי ס'איז אסאך מער א מצומצם'דיגע הבנה אין אמת ווי חכמה דאצילות, אבער דאס קען ווערן בהשתלשלות עילה ועלול פון חכמה דאצילות, מה שאין כן גלאט אז זיי זענען א צימער. דאס האט קיין השוואה נישט צו צו דעם צו קלאר צו דעם ענין פון אור צו חכמה ווי דאס ווי דאס איז אין רוחניות. ענין פון חכמה אין רוחניות אז מען קען זען דעם אמת, נאר פאראן דער אמת ווי דאס תכלית האמת, אין חכמה דאצילות פאראן זען דער אמת אין אסאך מער ניט אבער ס'איז דער זעלבער מושג פון האבן א קלארקייט

איז דאס קען נישט ווערן בהשתלשלות פון חכמה. דאס זאגט ער איז וכן אז דער מאמר יהי אור שהוא בחינת החכמה, אור רוחני, כמאמר איזהו חכם הרואה, ער זאגט דער מאמר יהי אור דאס איז דער חיות אלוקי וואס שטייט אין א ציור פון אור, עס איז א מאמר אלוקי וואס שטייט אין א ציור פון אור, אבער וואס פאר א אור, דאס איז אור רוחני, כמאמר איזהו חכם הרואה, אזא מין סארט אור, וכנגדו גם כסיל בחושך הולך, אבער אף על פי כן נמנע ממנו התהוות האור הגשמי איז דער שמש והאור, אפילו די רבבות השתלשלות עילה ועלול. אבער ווי איז פארט געווארן דער גשמיות'דיגער ליכטיגקייט? ווי איז געווארן שמש, דער גוף השמש, דער גוף הליכטיגקייט? איז דער נושא פון ליכטיגקייט, דעם תוכן, וואס איז דער מושג פון ליכטיגקייט, דאס איז טאקע השתלשלות עילה ועלול, דאס, דאס, דאס איז, אבער ווי ווערט דער גשמיות'דיגער זייט פון ליכטיגקייט, דאס טאקע ווערט על ידי רצונו יתברך, הכל יכול, שאין נמנע ממנו התהוות יש מאין ממש. פארוואס אין נמנע כי המניעה לא יתכן אלא לגבי בעל גבול, אבל לגבי האין סוף אין שום מניעה. אויב א דבר מוגבל איז אויב ער וויל באווירקען א צווייטער זאך, מוז דער צווייטער זאך האבען עפעס א שייכות מיטן משפיע. אויב דער משפיע איז א דבר מוגבל וואס ער האט א הגדרה וואס דער משפיע איז, און בכדי דער משפיע זאל ווירקן אין דער מקבל, דארף דער מקבל זיין א כלי צו דער משפיע. מה שאין כן אויב דער מקבל איז תכלית האין סוף און ער האט קיין שום הגבלות נישט, און יעמאלט קען מען נישט פרעגן קיין קשיות אויף אים. קען פון אים ווערן א זאך וואס האט קיין שייכות נישט מיט אים.

איז דאך שוין נישט דעם אין סוף. ער זאגט, וואס ווערט מיט דאס וואס די נברא טאקע האט אין זיך א מהות מוגבל פון אלוקות, ער האט אין זיך א געוויסער תפיסה פון געטליכקייט, דאס טאקע ווערט פון ממלא כל עלמין, אבער דאס האט דער חלק פון דער נברא וואס קען נישט הערן אלוקות, א חומר וואס האט נישט אין זיך קיין ענין אלוקי, פון וואנעט ווערט דאס?

א משפיע מוגבל, ס'איז נישט קיין מדידה, ס'איז נישט קיין הגבלה, אין רעגולער מושג פון הגבלה, עס איז א נארמאלע זאך, אויב מען וויל באווירקען א מקבל, אויב א משפיע וויל באווירקען א מקבל, מוז דער משפיע אנקומען און באווירקען דער מקבל, אנישט וועט דער מקבל נישט ווערן פון אים. זאגט אים זאגט דער רב אויב מען וויל רוקן א טיש איז איך אז איך וועל זאגן אז דער טיש זאל זיך רוקן וועט זיך דער טיש נישט רוקן איך דארף נעמען מיינע הענט און פשוט רוקן דעם טיש ווייל וויבאלד איך וויל אז דער טיש זאל זיך רוקן מוז דער טיש פילן דעם ענערגיע בכדי אז ער זאל זיך רוקן אויב דער טיש פילט נישט דעם ענערגיע וועט ער זיך נישט רוקן דו ווילסט אז א וועלט זאל לעבן פון אלוקות א נברא זאל זיין א חי וקיים. אלוקות איז דער איינציגער חי, און מען וויל אז א נברא זאל לעבן. ווי וועט א נברא לעבן? מוז דער חיות אלוקי אנקומען צו דעם נברא בכדי אז דער נברא זאל לעבן. ווי וועט דער חיות אלוקי אנקומען דעם נברא? מוז דער חיות אלוקי מצמצם זיין לפי ערך דעם נברא. איז דאס זאגט מען אז אז דער אייבערשטער האט באשאפן אזא וועלט, און דער וועלט לעבט פון אים, דער אייבערשטער האט געמאכט א חומר גשמי, דער חומר האט קיין שייכות נישט מיט אלוקות. דער חומר האט האט קיין שום מגע ומשא נישט מיטן אייבערשטן, אף על פי כן איז ער געווארן פון דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים באווירקט אן דעם וואס ער איז א זאך וואס קען באווירקט ווערן פון דעם אייבערשטן, איז פארוואס ווייל דער אייבערשטער איז אין סוף, ער קען באווירקען א זאך אפילו אזא מין סארט זאך וואס מצד דער דער טבע פון דער זאך קען ער נישט באווירקט ווערן, איז נישט א זאך וואס ווערט באווירקט. אבער דער אייבישטער האט נישט קיין הגבלות נישט נאר ער קען מאכן אזא זאך אויכעט, ער קען ער קען מהווה זיין אזא זאך, זיין השפעה קען אנקומען אפילו צו אזא מין סארט זאך וואס קען נישט מקבל זיין זיין השפעה, מצד די גדרים פון דער זאך קען ער נישט מקבל זיין זיין השפעה, אבער דער אייבישטער אין מניעה לפניו יתברך וועט ער אזא זאך מאכן אויכעט, ממילא איז דער נברא וועט נישט מרגיש זיין דעם אור אלוקי. ווייל די נברא איז דאך נישט אזא מין סארט זאך וואס קען נעמען אלוקות, אבער אלוקות קען אנקומען אפילו צו אזא נברא, דאס איז די אייבישטער'ס כל יכול, ער אין שום מניעה לגבי, קיין זאך קען אים נישט אפהאלטן, ער קען אנקומען אפילו אין א פלאץ וואס דער פלאץ קען אים נישט האבן, מצד דער סארט פלאץ, אזא מין סארט פלאץ וואס קען אים נישט האבן, אף על פי כן, וויבאלד אז ער וויל דארטן זיין, ער וויל דארטן משפיע זיין, וועט ער דארטן משפיע זיין, אין זיין אופן, אן אן נתצמצם ווערן. אנקומען אויף איר וועג פון די מלכות אלץ סובב כל עלמין, און פון דארטן ווערט דער חומר פון די נברא. און דאס זאגט ער אזוי, אבל ובזה סרו קושיות הבלות החוקרים על איך נתהווה גשמיות מרוחניות שאין יחס ביניהם, כי באמת התהוות הגשמיות הוא בכח אין סוף לבד ולא על ידי השתלשלות עילה ועלול כנל. זיי האבן נישט, די חוקרים האבן פארשטאנען אז ס'פאראן, זיי האבן געוואוסט ס'פאראן א תוכן פנימי, ס'פאראן, ס'פאראן א אמת, און ס'פאראן און ס'פאראן ס'פאראן א מידת האמת ס'פאראן עניינים אמיתיים אבער זיי האבן געזען אויכעט אין וועלט אז ס'פאראן נקודות אין נבראים וואס זיי ברענגען ארויס אז ס'פאראן שכל אין וועלט וואס שכל האט אין זיך דער אפשרות צו קומען צו צוקומען צו די הכרה פון דעם אמת פון פון פון התהוות אבער זיי האבן נישט פארשטאנען ווי איז געווארן דעם דעם די די גשמיות פון דער וועלט דער זייט פון דער וועלט וואס דריקט גארנישט נישט ארויס ברענגט נישט ארויס עפעס א עס ברענגט גארנישט נישט ארויס עס ברענגט נישט ארויס נישט קיין שלימות און נישט קיין ענין ס'איז נישט קיין ענין, ס'איז גלאט זאכן. גשמיות זיינען גלאט זאכן? זיי שטעלן מיט זיך נישט פאר קיין שום מעלה נישט, קיין שום ווארט נישט, קיין שום רייכקייט. ווי קען דאס ווערן פון אייבערשטן? די חכמים האבן פארשטאנען, דער אייבערשטער מוז זיין דער תכלית האמת. דער אייבערשטער מוז זיין דער תכלית שלימות המציאות. ער מוז זיין דער תכלית מחוייב המציאות, תכלית השלימות. איז אויב פון אים איז געווארן דער וועלט, ווי איז פון אים געווארן דער וועלט? ווייל דער וועלט איז א כלי צו דעם אייבערשטנ'ס שלימות. איז דאך מוז זיין א יעדע מציאות פון דער וועלט ברענגט עפעס ארויס שלימות, ברענגט עפעס ארויס כבוד, כבוד פון אייבערשטן, מען האט געזען נבראים וואס זיי ברענגען גארנישט ארויס, ס'איז גלאט זאכן, זיי זאגן, זיי דערציילן גארנישט, ס'איז גלאט פיזיש זיין, גלאט א חומר, ווי קען דאס ווערן פון דעם אייבערשטן? ווי איז דאס געווארן אזא זאך? ווי קען דאס זיין?

איי דער וועלט דערציילט גארנישט וועגן אים? ער איז נישט מוגבל אז ער דארף מאכן א זאך וואס דערציילט עפעס וועגן אים. מיר מיר ווייסן נישט וואס דער אייבערשטער איז און מיר ווייסן נישט פארוואס ער האט געמאכט דער וועלט און וואס פאר א ענין האט ער פון דער וועלט. ער האט קיין הגבלות נישט, אט האט ער געוואלט מאכן א וועלט און דער וועלט דרוקט אים טאקע נישט אויס, דער וועלט דערציילט גארנישט טאקע פון אים, אבער אף על פי כן ער האט ער האט געוואלט ער האט געוואלט באשאפן דער וועלט. פארוואס קען מען נישט פארוואס קען מען נישט זאגן אז אז אז דער קודם ברענגט ארויס פון אין אין סוף איז דער חלוקה פון אייבערשטן? ווייל דער חומר דערציילט עס נישט, דער חומר זאגט גארנישט, מען ווייס אויב ס'איז געווארן א חומר, מוז מען זאגן אז זיין בורא איז א כל יכול, אבער דער חומר דערציילט עס נישט, דער חומר איז א זאך, און קבלה זאגט עס, אבער דער חומר, ס'איז געווארן א וועלט, מען האט נישט געוואוסט קבלה, מען זעט א חומר, איז דער חומר וואלט מען מכריע געווען אז ס'איז דא א בורא וואס האט נישט קיין הגבלות? ווען מען וויל, כ'ווייס נישט פארוואס, קבלה זאגט דאס וואס איז געווארן א חומר וואס דערציילט גארנישט, איז דאס ברענגט ארויס אז דער אייבערשטער נישט איז כל יכול, וויבאלד ער איז כל יכול איז קען ער מאכן א זאך וואס וואס איז נישט וואס קען ער מאכן אפילו א זאך וואס מצד די גדרים פון דער זאך האט עס קיין שייכות נישט מיט אים, דאס איז דאס איז אלץ דער חומר זאגט עס נישט אבער דער חומר זאגט גארנישט. דער חומר איז א יש, דער חומר איז א, די אמיתית הענין איז אז דאס וואס איז געווארן דער חומר הנברא, דאס ברענגט ארויס וואס דער אייבערשטער איז אין שום מניעה לפניו יתברך, און ער קען אנקומען אפילו אין אן ארט וואס איז נישט קיין כלי צו אים, און עס איז נישטא קיין כלים אויף אים, דאס איז מער, אז עס איז נישטא קיין כלים צו אלוקות, אלץ איז בתכלית הריחוק פון אלוקות, און ער קען אנקומען אפילו אין א פלאץ וואס מצד די גדרים פון דער פלאץ קען דער פלאץ אים נישט האבן. ווי ער וויל אזוי וועט זיין, אויב ער וויל זיין אין א פלאץ וועט ער זיין דארטן, הגם אז דער פלאץ איז נישט בגדר כלי, זאגט אין חומר איז געווארן פון אלוקות, חומר איז א זאך וואס קען נישט נעמען בכלל, חומר איז נישט איז נישט קיין מקבל, און אף על פי כן איינס דער אייבערשטער געפינט זיך איז איז איז דער אייבערשטער באווירקט אזא מין סארט אזא מין סארט זאך אויכעט, ווי קען ער באווירקן אזא מין סארט זאך, ווייל ווייל ווייל ער האט געוואלט, ווייל ער האט געוואלט באווירקן, און אז ער וויל קען שום זאך נישט אפהאלטן זיין וועלן. דער זאך אז חומר ברענגט ארויס אז בשעת דער אייבערשטער אז ס'איז נישטא קיין כללים ס'איז נישטא קיין חוקים לגבי אלוקות ווי ער וויל אזוי איז ווי און הגם אז ס'אינגאנצן נישט אויסגעהאלטן מצד גדרים פון מציאות דאס דאס לפועל דריקט זיך דאס ארויס אין די התהוות החומר. התהוות החומר ברענגט זיך ארויס אז אלוקות באווירקט.

איז הייבט ער אן רעדן שוין וואס איז די וואס איז דער וואס איז דער ער רעדט א כמה כמה נקודות וואס זענען בפרטיות נישט דער הסבר אויף דעם פשוט וואס ער זאגט פריער זאגט ער אזוי בזה מובן מעלת המצוות מעשיות שאין תכלית ירידת האדם בעולם הזה ס'איז האבן דביקות רוחנית מיט אלוקות השגה אין אלוקות דאס קען די נשמה האבן מער אין עולמות עליונים די מעלה וואס מ'האט וואס מ'קומט צו אין התקשרות צו אלוקות וואס מען קומט צו אין עולם הזה איז מצוות מעשיות, א מעשה מצוה. כוונת המצוה איז די דביקות נפשית וואס א מענטש האט, די דביקות הנפש איז מער דא אין עולמות עליונים. אבער דער גשמיות'דיגער טאן פון דער מצוה, דער גשמיות'דיגער טאט, פשוט דער פיזישער טאן, דאס איז די איינציגע זאך וואס מען האט נאר אין עולם הזה און נישט דארטן. און דאס איז דער מעלה פון מצוות מעשיות, דאס רעדט ער, די מעלה פון דער מעשה פון דער מצוה, דער טעכנישער זייט פון דער מצוה. דער גשמיות'דיגער לייגן תפילין, דרייען די רצועות אויפן האנט, נישט די כוונה נפשית דערביי, דער גשמיות'דיגער מעשה מצוה, איז דאס די תכלית ירידת הנשמה לעולם הזה, בעולם הזה. פארוואס? ווייל דער מצוות מעשיות כוחם יפה לעורר בעצמיות אין סוף. אז מען רעדט די כוונת המצוות, די דביקות הנפש וואס א איד האט צו דעם אייבערשטן, און וויפיל דביקות הנפש א מענטש וועט נאר האבן, איז דער תפיסה אין אלוקות מוז זיין מוגבל לפי ערך זיין השגה, לפי ערך וואס פאר א השגה עס האט אין אלוקות. אין מצוות מעשיות דווקא, מצד דעם ווערט נתגלה דאס מעורר עצמיות האין סוף, דאס שוין נישט גלאט אזוי אין דער חומר, זאגט דער חומר איז געווארן מצד אין סוף, אבער דורך א מצוה מעשיות ווערט ווערט נתגלה אין סוף, דאס וועט ער רעדן שפעטער.

טון א מצוה במעשה גשמית איז דער מעשה המצוה איז מגלה דעם אין סוף, דאס וועט ער רעדן שפעטער בפרט, דאס וועט ער רעדן שפעטער וואס וואס איז די מעשה מצוה, שאין תכלית בריאתו של אדם אלא כי כוחם לעורר בעצמות אין סוף, לפי שמשם עיקר התהוותם, ווייל וויבאלד דער עיקר התהוות פון דברים גשמיים איז פון אין סוף, איז איז ווי מצד התהוות איז דער התהוות זיכער מצד אין סוף אבער דאס קען זיך נישט ארויסדריקן. עס קען נישט נתגלה ווערן, בהכרח עס קען נישט נתגלה ווערן, אויב דער נברא, אויב דער חומר וואלט ארויסגעבראכט אין סוף, איז דאס שוין היפך דעם גאנצן ענין, איז דער חומר, דער איינציג, דער דאס איז דער חומר מצד הסובב, הערט זיך דאס אינגאנצן נישט, און דאס איז דאך די גאנצע ווארט, הגם אז ער הערט זיך נישט אין דעם נברא, דער נברא האט אים נישט, אף על פי כן, ער געפינט זיך אין דעם נברא, הגם אז דער נברא האט אים נישט. זאג אבער דורך א מעשה מצוה טוט מען אויף א אויפטו דאס וועט ער רעדן שפעטער מער צום סוף סעיף שמשון עיקר. יא אבער דאס איז נישט מסביר וואס דארף מען טון א מצוה גלאט אזוי יעדער דבר גשמי. עיקר איז אהבת המצוות און עיקר איז אהבת המצוות מעשיות נישט נאר דעם ער זאגט ער רעדט לגבי גשמיות בכלל.

און דער חומר ווערט מצד הסובב, איז וואס איז דער אויפטו פון דער חומר וואס איז דא דא אין עולם הזה, אז דווקא דער חומר פון עולם הזה איז דער סובב, זאגט כי הרי הנברא הגשמי כדצח"ם, הרי רוב ממשו הוא הגשמיות הנמשך מהסובב, ונמצאים הרוחניים הוא להיפוך, שמהותו נמשך מהממלא וחומרו וישותו הוא מיעוט בו. איז ער רעדט בכלל, ער רעדט, דאס דאס גייט ער דער גאנצער המשך וואס ער רעדט איצטער אין די נעקסטע פאר שורות איז צו מסביר זיין דעם ענין, אז הגם אז יעדער נברא, איז דא אין אים סיי מצד הממלא און סיי מצד הסובב, דער נפש איז מצד הממלא און דער גוף איז מצד הסובב, אף על פי כן איז דא א חילוק אז די נבראים העליונים עיקר זייער מהות איז ממלא כל עלמין, און מען וועט באלד זעהן וואס איז דער חומר זייערע, און ביי עולם הזה הגשמי דער עיקר מהות זיינע איז דער גוף, דער גשם, און דער נפש נישט דאס איז עיקר מהותו.

כי הרי הנברא הג ונמצאים הרוחניים הוא להיפוך שמהותו נמשך מהממלא וחומרו וישותו מיעוט בו ואף על פי ש זאגט עס בדרך קשיא ותירוץ אבער דאס אזוי וויל ער אויסברענגען מן ואף איז ואף איז נישט ברור דאס סובב מאיר אויף די עולמות בשווה זאגט ער פריער אז סובב איז דאס וואס דער אייבישטער איז אין סוף און לגבי אים איז מעלה ומטה שווין איז מצד דעם אין סוף פון אלוקות איז אצילות נישט נענטער צו אים אלע זיינען בתכלית הריחוק איז פארוואס ווי קומט דאס וואס עולמות העליונים זיינען מער איידעלער ווי אונזער וועלט

פארוואס טאקע דער חומר פון עולם האצילות אסאך מער א איידעלערע חומר ווי דער חומר פון עולם הזה? אויב דער חומר שבזיי קומט מצד הסובב, און וואלט געדארפט זיין, וואס וואלט, וואס פאר א חומר, אזא זאך איז גלאט אזוי א חומר. זאג, דער חומר פון עולמות העליונים איז נישט גלאט אזוי א גוף. ס'איז א חומר, זאג, וואס איז דער ישות פון חכמה וואס ער זאגט פריער? דער חומר פון חכמה איז וואס ער איז משפיע. וואס האט אין זיך א תכונה וואס ער איז משפיע אויף ווייטער. אויב ער וואלט געקומען נאר מצד דער ממלא כל ענינו וואלט געווען ביטול, וואלט ער געדארפט אלעמאל שטיין מיט א ביטול מוחלט. איידי דטריד למיבלע לא פליט, ער וואלט געדארפט אלעמאל שטיין מיט א ביטול, מיט א איבערגעבנקייט צו זיין מקור. דאס ווי ער שטייט שטייט אין א תנועה פון משפיע זיין איז עפעס א תנועת הישות. אבער דאס איז נישט די זעלבע תנועת הישות פון א אבן, פון א דומם, פון א גשמי, פון א בהמה. ער איז משפיע אלוקות, נאר ער איז משפיע אלוקות לגבי זיין ביטול איז דאס ישות, און דאס קומט פון סובב. אבער די שאלה איז אויב לגבי סובב איז אלץ בהשוואה אחת, איז מצד הסובב האט קיין זאך קיין שייכות נישט, און ווי איז טאקע געווארן אז עס איז געווארן מער איידעלערע חומרים און מער גראבערע, חומר קומט פון סובב, מצד דער ממלא קען בכלל נישט קומען דער חומר, נאר מצד סובב, וואלט געדארפט זיין איין חומר. אצילות מיט א גוף וואס איז עפעס נאר פארשידענע סארטן חומרין, נאר דער חומר איז לפי ערך הנפש, דאס איז דער תירוץ, וואס איז דער תירוץ? דער תירוץ איז, זאגט, אבל השינוי הוא שזה מתפעל יותר מזה, וואס איז דער תירוץ? אז דער חומר, ס'ווערט א חומר לפי ערך דער נברא, ס'ווערט א נברא, חכמה איז א מהות פון ביטול, דער חומר, יעדער נברא האט אין זיך עפעס א נקודת החומר א נקודת היש, אבער דער נקודת היש איז לפי ערך דער מהות פון דער נברא, לפי ערך דער מהות, אזא מין סארט יש קריגט ער.

ס'ווערט ממלא דער וואס וואס וואס וואס איז קובע וואס איז הויך און וואס איז נידעריג, וואס איז א כלי צו אלוקות וואס איז נישט קיין כלי צו אלוקות, וואס מאכט דער דער סיסטעם פון מציאות, אז פארהאן אור ס'איז פארהאן א מושג פון איידלקייט, ס'איז פארהאן ביטול צו אלוקות, אלע מושגים וואס מיר האבן אין אונזער סדר הבריאה, העכערע וועלטן, נידעריגע וועלטן, דאס האט אלץ ממלא קובע זיין, קובע געווען. ממלא קובע אז חכמה איז ביטול, און אז ביטול איז א כלי צו אלוקות. און איז ממלא איז קובע אז ביטול איז א ענין, ביטול מאכט א זאך א כלי צו אלוקות, און חכמה'ס מהות איז ביטול, חכמה'ס מהות איז ביטול, און יעדער נברא דארף דאך, יעדער ספירה, יעדער מציאות דארף דאך האבן אין זיך א חומר, ווערט א חומר כפי ערך, ממלא איז קובע וואס חכמה איז, און ממלא איז קובע וואס פאר א חומר חכמה דארף האבן. און ממלא איז קובע אז א עולם תחתון וואס האט נישט קיין ביטול איז ער מרוחק פון אלקות, איז ער א יש, איז ער נישט קיין כלי צו אור.

און דער חומר ווערט לפי אופן וואס פאר א סארט נברא דאס איז, און ממלא מאכט דער סיסטעם וואס פאר א סארט נבראים זאלן זיין, און לפי אופן כזה לפי אופן כזה ווערט דער חומר. דאס גייט ער זאגן, ס'ווערט נישט וואס, ס'איז נישט וואס סובב מאכט א חומר און ממלא מאכט דער נברא, ממלא איז קובע וואס, ממלא אלץ זאגט אלץ, ממלא זאגט אז ס'זאל ווערן א ספירה דאצילות, וואס וואס הייסט א חכמה דאצילות וואס ענינה זאל זיין ביטול און זאל האבן אין זיך א נקודת הישות, דאס הייסט. חכמה הייסט נישט וואס איז חכמה איז נישט אז נישט רעדן וועגן חכמה פארשטייט א נברא א שור גשמי אין עולם הזה א שור איז נישט די פשט ס'דא א גוף און ס'דא א נפש באזונדער ס'דא א מציאות פון א אקס א אקס איז א איז א איז א תערובת ס'איז איין נברא וואס האט אין זיך א גוף און א נפש צוזאמען דער גוף און די נפש זענען ביידע צוויי חלקים וואס מאכן איין שור ס'נישט עפעס צוויי באזונדערע חלקים. איך וויל מאריך זיין אין דעם נקודה אבער דאס ס'איז נישט עפעס א א גשמיות פון א שור מיט עפעס א נפש צוגעקלעבט א נפש ס'איז א נפש וואס איז בהתאם מיטן גוף ס'איז א גוף וואס איז בהתאם מיטן נפש. וועלן באלד זען וועלן באלד זען אבער די ווארט איז אז דער זאך אז דער גוף דער חומר לפי ערך דעם נפש.

דער אור וואס זאגט אז מיט ביטול ווערט איז מען אז ביטול איז א כלי צו אלוקות, און וואס מער ביטול ביסטו נענטער, וואס ווינציגערע ביטול ביסטו ווייטער, מצד סובב נישטא דער גאנצער טייטש אז ביטול איז א כלי צו אלוקות, דער גאנצער ווארט אז אור אלוקי ווערט גענומען מיט ביטול, דאס איז דאס איז אויפגעטון דורך ממלא, מצד סובב נישטא אזא טייטש בכלל. אין ממלא כל עלמין איז דער אור מוגבל וואָס איז קובע אַז ביטול נעמט אלוקות. איז חכמה האָט אין זיך אַ סך מער ביטול פון בינה. איז חכמה איז מער אַ כלי צו ער. חכמה איז מער אַ כלי צו אור אָבער חכמה דאַרף דאָך האָבען אַ חומר דאַרף דאָך האָבען אַ כלי דאַרף דאָך האָבען אַ חומר אָבער וויבאַלד אַז חכמה האָט אין זיך זעהר אַ סך ביטול איז ער אַ כלי צו אַ סך אור איז דער כלי איז דער חומר שבו במיעוט ווייל עיקרו איז אור און וואָס ווינציקערע ביטול וואָס מער וואָס ווינציקערע אור און וואָס מער כלי אויף צו מלבש זיין דער אור.

און דערנאך איז דא עפעס א כלי. יעדע נברא, מ'קען נישט מצייר זיין א נברא אן א כלי. יעדע נברא דארף זיין עפעס א מציאות, עפעס א א זאך וואס דער זאך איז, און ער האט אין זיך א נקודת הביטול. מוז דאך זיין א חומר מיט א מיט א מיט א דער דער נפש מיטן גוף, מ'קען נישט מצייר זיין א נברא אן אן א חומר. ס'איז נישטא, חכמה איז ביטול, א מהות פון ביטול. ס'מוז זיין עפעס א ציור, חכמה מוז האבן עפעס א ציור. דער ציור און דער ישות אין דעם ענין, לפי ערך חכמה, און דער ישות אין, דאס ווערט פון מצד מצד סובב, אבער וואס איז כ, אבער עס איז א זייער א איידעלע ציור, ווער האט קובע זיין זיין זיין א, ווער האט קובע געווען אז עס זאל זיין זייער א איידעלע ציור, ווייל ממלא האט קובע געווען אז ביטול איז א כלי צו אלוקות, איז אויב עס איז א ציור וואס שטייט בתכלית הביטול ביסטו א כלי צו אלוקות, און לפי ערך דעם ביטול איז דא עפעס מציאות, איז עפעס א, איז עפעס א מציאות לגבי דעם. דאס איז ממלא דער סארט מציאות פון חכמה, דאס איז ממלא איינגעשט געמאכט אזא מין סארט מציאות פון חכמה. דער מושג פון חכמה האט ממלא מצייר, איז מצד הממלא איז דא דער מושג פון חכמה. אז עס זאל ווערן לפועל חכמה דאס דארף נאר, דאס קען נאר סובב מאכן. דאס איז דער גאנצער, דער גאנצער פלאן, דער גאנצער, זאגט דער גאנצער, די אלע מושגים פון נבראים, די גאנצע איידיעס, דאס איז ממלא כל עלמין. וואס פאר א נברא ס'זאלן ווערן און ווי דער נברא זאל אויסקוקן. לפועל קען ממלא נישט שאפן די אייגענע נבראים וואס ממלא פלאנירט צו מאכן, ממלא קען עס שוין נישט שאפן, ער דארף אנקומען צו סובב. אבער זאגט ממלא זאגט יהי אור, אז ממלא זאגט יהי אור האט ער געמיינט אור פון עולם הזה זאל זיין, אבער דער דיבור קען נישט שאפן דער אור, ער קען נאר שאפן א אור וואס איז וואס איז א המשך צו אלוקות, די ממשות פון דעם אור דאס קען ער נישט שאפן, דאס איז מצד הסובב. און ממלא איז ממלא איז נברא, ממלא וויל מאכן נבראים זיינען מתייחס צו ממלא, נאר ער קען דאס נישט שאפן נאר מיטן כח פון סובב. מ'דארף עס פארנאנדערקלייבן די פרטים. ס'איז נישט צוויי כוחות. אקעי, מ'דארף עס מער פארנאנדערקלייבן די פרטים.

יעדער חומר האט א נפש, ס'נישטא א חומר אן א נפש, און יעדער נפש האט א חומר. יעדער מהות האט עפעס א מציאות וואס, עפעס א ציור וואס ער איז, און יעדער, און יעדער גשם האט א נפש פון דער זאך. און דער נקודת הגוף פון דער זאך קען נישט ווערן מצד הממלא אליין. מצד הממלא קען נאר ווערן דעם נקודת התוכן פון דעם זאך. אבער ווער האט איינגעשטעלט, אבער ס'נישטא קיין נקודת התוכן פון א זאך. ס'נישט אזא זאך, מיר זענען נישט באשאפן געווארן אין א וועלט מיט מהות, נפש, ס'איז דא גופות, און א גוף מיט א נפש, אזא, מיר לעבן די מציאות ווי ס'איז מסביר געווארן איז א איז א מציאות מיט א נפש, א כלי מיט אן אור, ס'נישטא קיין כלים אן אור, ס'נישט א גלאט גופות, ס'איז דא א נפש מיט אן אור, נאר די נקודה איז, און דאס איז אלץ ממלא האט דאס איינגעשטעלט, ממלא קען נישט מאכן א גוף,